די שיעור איז לרפואת אלטער נפתלי בן ציון בן מינדל. האלט מען דא אזוי. דף י"א עמוד ב' אויבן, די ערשטע שורה, רכב אלקים, די רייטן פונעם אייבערשטן, רבותים צענדליגער טויזנטער, אלפי שנאן, כ'וועל מסביר זיין וואס דאס מיינט. אלפי מיינט בחינת אלופי עשיו. דאס איז די אלופי עשיו, די רעבעס פון עשיו. ועל ידי רכב אלקים רבותים, דורך דעם וואס ס'איז די רייטונג פונעם אייבערשטן וואס גייט ארויף בחינת קבלת התורה, שמשם מקבלים הרוח חיים, הרבנים דקדושה. פון קבלת התורה האט די רבנים דקדושה באקומען כוחות פון דארטן. על ידי זה דורך דעם. אלפי שנאן כמו שדרשו חכמינו ז"ל אל תקרי שנאן אלא שאינן. דורך דעם וואס ס'איז דא רבנים דקדושה זיי שטופן אוועק די כוחות די רבנים פון עשיו וואס זיי ווערן אנגערופן שנאן, שנאן מיינט ס'איז כאילו ס'איז נישט דא, שאינן, זיי בכלל נישט עקזיסטירן נישט, היינו שעל ידי קבלת התורה, דורך קבלת התורה ששם הרוח דהרב דקדושה, דארטן ליגט די רוח פון די רב דקדושה.

יעצט שטייט דא אזוי, מכנף הארץ, ס'איז א פסוק וואס מען גייט מסביר זיין די גאנצע פסוק, מכנף הארץ, פון די עקן פון די וועלט, זמירות שמענו האבן מיר געהערט זמירות, צבי לצדיק, ס'גייט זיין גוט פאר א צדיק, ואומר, און די נביא זאגט דארטן, רזי לי רזי לי, כ'האב געהערט צוויי סודות, איין סוד האב איך געהערט א סוד פון פורענות, און איין סוד האב איך געהערט א סוד וואס ס'גייט זיין זייער גוט, אוי לי וויי איז צו מיר די פורענות כ'האב געהערט, פארוואס ווייל ס'שטייט בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו, טייטש אז די רשעים די גייען געוועלטיגן אויף די וועלט, און זיי גייען באגנבענען די וועלט בארויבן די וועלט, און סוף כל סוף גייט זיך דער צדיק שטארקן, אבער קודם שטייט אז די סוד איז אז ס'גייט זיין א גרויסע פורענות אז די רשעים גייען זיך שטארקן. יעצט איז ער מסביר לויט די תורה די פסוק, מכנף הארץ, פון די עקן פון די וועלט, דאס מיינט זיי מכנף, איז בחינת כנפי ציצית, די עקן פון די ציצית, שמשם הרוח חיים, פון דארט קומט די רוח חיים, פון אלע פיר יסודות, שהוא בחינת כנור של דוד, דאס איז די כנור של דוד, שהיה מנגן וואס האט געזינגען, על ידי רוח צפונית, דאס רוח צפונית דאס ווייזט אויף די קרעכץ, וואס קומט פון א באהאלטענע פלאץ, וואס דער מענטש קרעכצט זיך אויס פארן אייבערשטן, פון דארט קומט די רוח חיים. די חילוק אין א. כי הנגינה והזמירות, די נגינה און די זמירות נמשכים מהרוח חיים שבכנפי ריאה, די נגינה און די זמירות ווערט אראפגעצויגן פון די רוח חיים וואס עס קומט ארויס פון די כנפי ריאה, ס'הייסט ווען א מענטש געט א טיפע אטעם, פון ווי קומט די אטעם? די אטעם קומט פון די לונגען, כידוע אזוי ווי ס'איז באקאנט. וזה זמירות שמענו, מיר האבן געהערט זמירות, בחינת הניגון, דער ניגון של כנור דוד פון דער פידל פון דוד, שהוא בחינת רוח חיים, שהוא בחינת כנפי הציצית וואס איז בחינה פון כנפי הציצית, בבחינת מכנף הארץ, פון די פסוק וואס שטייט יעצט כנף הארץ, כנל אזויווי אויבן, על ידי זה, דורך דעם מכניעים הרשעים ווערן נכנע די רשעים בבחינת אין די בחינה וואס האבן שוין געזאגט לאחוז לאחוז אנצוכאפן בכנפות הארץ אין די עקן פון די וועלט וינערו רשעים ממנה און די רשעים וועלן אויסגעשאקלט ווערן פון דעם וזה צבי לצדיק וואס מיינט צבי לצדיק פירש רש י זאגט רש י עתיד להיות מצב ותקומה לצדיקים ס'וועט גיין זיין א מצב מיט א אויפשטעלעכץ פאר די צדיקים די צדיקים וועלן זיך אוועקשטעלן אויף א דערהויבענעם פלאץ מער ווי די רשעים, היינו כנל, כי על ידי הרוח חיים הנל, דורך די רוח חיים וואס האט אויבן געזאגט יתגברו הצדיקים על הרשעים, זענען די צדיקים שטערקער ווי די רשעים כנל, וזה ואומר, און די נביא זאגט רזי לי, איך האב געהערט צוויי סודות, וכו' און נאך שטייט אוי לי, פירש רש י, שנגלו לי שני רזין, עס איז אנטפלעקט געווארן פאר מיר צוויי סודות, רז פורענות, א סוד פון שטראפן, ורז ישועה, און א סוד פון ישועות. הרי תרחק הישועה עד די ישועה וועט זיין ווייט ביז ס'וועט קומען די ריכטיגע צייט וכו' היינו כנל כי הרוח של הרשע די רוח פון די רשע גדול בשעתו אין זיין צייט וואס ער בוזשעוועט איז ער זייער גרויס בחינת רוח סערה אזויווי א שטורעם ווינט שמשם וואס פון דארטן כל הצרות אלע צרות ואריכות הגלות און די לאנגע גלות אויף די אידן וזה דאס מיינט בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו דאס מיינט אז זיי זענען זיי בארויבן די אידן און זיי מאכן שלעכט צו אידן כי יניקת הבוגדים ווייל די יניקה פון די בוגדים די ווידערשפעניגערס והרשעים מבחינת פגם הבגדים וואס קומט פון די פגם פון די בגדים דהיינו פגם הציצית זיי נעמען די ציצית וואס די ציצית איז פון די פיר יסודות וואס איז דא דאס אויף די רוח חיים דקדושה און זיי נעמען די פיר יסודות און זיי שלעפן עס אראפ צו די קליפה שהם בכנפי הבגד וואס דאס איז די עקן פון די בגד. דהיינו פגם הארבע יסודות די פגם פון די פיר יסודות שאחיזתם זייער אחיזה וואס זיי כאפן זיך אן בשורשם העליון אין זייער שורש וואס איז פון אויבן איז בחינת ארבע ציצית כנל אבל סוף כל סוף סוף כל סוף וועט קומען א ביטערע סוף פאר די רשעים פחד ס'וועט אנכאפן א פחד ופחת מיינט אין א טיפע גריב אין א אפגרונט וועלן זיי אריינפאלן ופח פח מיינט א טרעפ, א געפענגעניש, עליך אויף דיר יושב הארץ וואס זיצט אויף די ערד דאס מיינט אויף די רשעים, כי כל הרשעים אלע רשעים יכרעו ויפלו וועלן קניען זיי וועלן פאלן כי לבסוף לסוף פון א שטורעם ווינט איז כלה ונאבד ס'ווערט פארלענדט ס'ווערט פארלוירן וכו' כי הצדיקים גמורים די צדיקים גמורים מכניעים אותם זענען זיי מכניע משפיל רשעים זיי האבן זיי זענען משפיל די רשעים עדי ארץ ביז די ערד על ידי הרוח חיים שלהם דאך די רוח חיים פון די צדיקים שהיא בחינת ציצית די בחינה פון די ציצית בחינת די בחינה מכנף הארץ פון די כנף הארץ זמירות שמענו הער מיר זמירות הער מיר די כינור פון דוד כנ"ל כינור של חמש נימין די פידל וואס האט געהאט פינף בענדעלעך בחינת התורה די בחינה פון תורה תורה איז חמש חומשי תורה וכן כתוב בזוהר אזוי שטייט אין די זוהר ותופשי התורה וואס מיינט די וואס כאפן אן די תורה אילין דתפסין בכינורא זיי כאפן אן דעם פידעלע איז מ'קען אביסל צולייגן א געדאנק אז די רוח חיים פון די קדושה איז גיט א זיסע תורה ס'איז אזוי ווי ס'שטייט דברי השירה הזאת שירת האזינו אלעס איז א שירה. כתבו לכם את השירה הזאת שטייט אז ס'איז די גאנצע דינג איז אזוי ווי א ניגון, און דאס גיבט אריין רוח חיים פאר די מענטשן צו קענען דורך קומען אז ווען ער גיבט א קרעכטץ זאל ער טרעפן דעם אייבערשטן. חמש אוני אית לריאה, ס'איז דא פינף אויערן פאר די ריאה, ס'זעט אויס ווי א אויער, כי רוח חיים היא בריאה די רוח חיים, די קרעכטץ וואס קומט ארויס א רוח חיים קומט ארויס פון די ריאה, ומשם המשכת הרוח של האנחה דארטן קומט ארויס די לאנגע. לופט פון די קרעכץ כידוע בחוש, אלעס קומט פון די לונגן, ועל כן אית לה חמש אוני לריאה, וועגן דעם איז דא פינף אזוי ווי אויערן פאר די לונגען, איז כנגד חמש חומשי תורה אקעגן די חמש חומשי תורה, און איז אקעגן די חמשה נימין די פינף בענדלעך דכינור דוד, ששם רוח חיים כנ"ל, דארט די רוח חיים כנ"ל, עיין בתיקונים, תיקון י', כנפי מצוה, אינון ה' קשרים, ס'האט די פינף קניפן וואס ס'האט די ציצית, יא דאס איז די כנפים פון יעדע מצוה, און דאס איז לקבל שמע אקעגן שמע, וואס שמע ישראל השם אלקינו השם, אחד רעכנט מען נישט, דאינון לקבל ה' נימין דאס איז אקעגן די פינף בענדעלעך דכינור דוד פון די כינור דוד וכו', עיין שם, גם עיין בהשמטות הזוהר קוק אריין אין זוהר הקדוש, בקיצור די גאנצע נקודה איז די צדיק ווען א מענטש גיבט א קרעכץ פארן אייבערשטן, די קרעכץ קומט פון זייער א גוטע באקוועמע. לעכטיגע פלאץ, א לעכטיג פון א שירה, פון א כינור, און מען נעמט עס אן זייער רואיג, זייער סאליד, זייער איידל, אפילו עס איז א פראבלעם, אבער מען נעמט עס אן ריכטיג, במילא מיט דעם קען מען אלעס איבערקומען, מה שאין כן דער רשע לערנט מיך אויס אז צו פראבלעמען דארף מען גיין נעמען א שטורם. דארף מען גיין מיט א ווילדקייט און נאר אזוי קען מען פועל'ן, אבער ס'ארבעט נישט. ווער ס'האט געארבעט מיט א שטורעם, מיט א ווילדקייט, ער קומט אריין אין אפיס זען אז ס'ארבעט נישט און ער דרייט איבער די גאנצע אפיס, סוף כל סוף ענדיגט זיך זייער ביטער. מה שאין כן דער וואס נעמט עס אן ווי א שיינע סאנג און באקוועם און ער ווייסט וואס ער האט צו טון, ער ער לערנט פוסקים, לאמיר זאגן ער ווייסט פונקטליך וואס איז מותר, וואס איז אסור, ער איז טאטלי אין קאנטראל, יא, איז די גאנצע פראבלעם קען זיך איבערדרייען אפילו ווי א שירה. זאל מען זוכה זיין צו זיין נאנט צו די צדיקים און זיך אויסלערנען ווי אזוי מען דארף הענדלען יעדע זאך און ווי אזוי וועט נשלם ווערן אלע חסרונות. יעצט גיימיר גיין צו תורה ט. א נייע תורה. לשון רבינו זכרונו לברכה, דאס איז די לשון פון רעבן, שטייט אזוי, תהומות יכסיומו ירדו במצולות וכו'. דאס איז די פסוק און מען גייט יעצט מסביר זיין די תורה און נאכדעם צוריק צו די פסוק. כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה. א מענטש זוכט חיות. ווי איז מען קונה חיות? חיות איז מען מקבל פון דאווענען, כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק, תפילה, א דאווענען לקל חיי, צו דעם גאט וואס געבט לעבן. ובשביל זה וועגן דעם צריך להתפלל בכל כוחו, א מענטש דארף דאווענען מיט אלע זיינע כוחות, כי כשמתפלל בכל כוחו, ווען ער דאווענט מיט אלע זיינע כוחות, ומכניס כוחו באותיות התפילה, און ער לייגט אריין זיינע כוחות אין די אותיות פון דאווענען, איך וויל אביסל מדייק זיין, דער רבי ברענגט ארויס אותיות התפילה, ווייל ס'איז דא א זאך ווי כוונת התפלה, און ס'דא א זאך ווי זאגן די אותיות, און ווען איינער לייגט אריין כוחות אין די אותיות פון די תפלה, בעל שם טוב ווערט געברענגט אז די אותיות אליינס איז א כלי, אזי נתחדש כחו שם, ווערט נתחדש זיינע כח דארט, בבחינת חדשים לבקרים, און מ'קריגט פרישע כוחות יעדע צופרי, רבה אמונתך, גרויס איז דיין אמונה, און אמונה. וכו' כי אמונה היא תפלה, אמונה איז דאך תפלה, כמו שכתוב ווי ס'שטייט אין פסוק ויהי ידיו אמונה, משה רבינו דארטן ביי די מלחמה פון עמלק האט ער אויסגעשפרייט די הענט, און די הענט איז געווען אמונה, וואס הייסט אמונה? תרגומו, די תרגום זאגט פרישן בצלו, ס'איז אויסגעשפרייט מיט דאווענען, סא זעט מען אז אמונה מיינט דאווענען, דאס מיינט אז. אויב א מענטש דאווענט, אמונתך מיינט דאך דאווענען, אויב א מענטש דאווענט איז דא חדשים לבקרים א פרישקייט יעדע צופרי ווייל ער קריגט פרישע חיות יעדן טאג. אות ב', ודע, זאלסט וויסן שיש שניים עשר שבטים ס'דא צוועלף שבטים כנגד שניים עשר מזלות, די צוועלף מזלות. וכל שבט ושבט יעדע שבט יש לו נוסחא מיוחדת האט א נוסח וואס איז געאיינציגט פאר די שבט, ויש לו שער מיוחד האט א עקסטערע שער לכנוס דרך שם תפילתו דאס איז די וועג דארטן דארטן גייט אריין זיינע תפילות דאס איז די וועג ווי זיינע תפילות גייען אריין וכל שבט מעורר בתפילתו יעדע שבט איז מעורר מיט זיין דאווענען כח מזלו די כח פון זיין מזל שבשניים עשר מזלות וואס איז די צוועלף מזלות. המזל מאיר למטה, און די מזל שיינט אריין אונטן, ומגדל און ס'וואקסט, ס'מאכט וואקסן הצמח די די שפראצונג, ושאר דברים און אלע אנדערע זאכן הצריכים אליו וואס דארפן האבן פון עם. וזה פירוש, דאס איז פשט. דרך, עס וועט אויפשיינען כוכב די מזל מיעקב פון יעקב, וקם, און ס'וועט אויפשטיין שבט מישראל א שבט פון די אידן. זעט מען אז די מזל מיט די שבט גייט צוזאמען. וקם, זה בחינת עמידה, דאס מיינט זיך אוועקשטעלן בחינת תפילה, וואס די גמרא זאגט אין עמידה אלא תפילה, דאווענען מיינט זיך אוועקגעשטעלט. כששבט מישראל עומד להתפלל, ווען א שבט פון אידן נעמט זיך דאווענען, ס'הייסט א מענטש קאנעקט זיך צו זיין שבט, און ער דאווענט אזוי ווי זיין שבט דארף דאווענען און ס'גייט אויף די ריכטיגע פלאץ, על ידי זה דורך דעם מעורר כוכב וועקט עס אויף דעם שטערן, והכוכב הוא דורך דאס טרעט ומכה ס'שלאגט הדברים די זאכן שיגדלו זאלן וואקסן, כמו שאמרו חכמינו זכרון לברכה ווי די חכמים זאגן, אין לך עשב מלמטה ס'נישט דא קיין גראזל פון אונטן, שאין לו כוכב וואס האט נישט קיין שטערן ומלאך און א מלאך מלמעלה פון אויבן שמכה אותו וואס שלאגט אים ואומר לו און זאגט אים גדל וואקס וזה שאמרו חכמינו זכרון לברכה. דאס וואס די חכז"ל זאגן קשה מזונותיו כקריעת ים סוף, וקשה זוויגו כקריעת ים סוף. סאו לאמיר קודם אביסל געבן א סטאפ אפ, האט מען דא געהאט אזוי, קודם האט מען געהאט אזא זאך ווי א שבט, וואס די שבט איז מעורר דעם מלאך פון אויבן, און פון די מלאך גייט עס אראפ צו די מזל, און פון נאכדעם קומט עס אראפ צו די מענטש אויף די עולם הזה. דאס איז איין זאך. נאכדעם נאך דא א חלק פון תפילה וואס דאס ווערט אנגערופן א בחינה פון פרנסה. וואס באלד גייט מען מסביר זיין יא וואס דאס מיינט, אידן זענען מפרנס דעם אייבערשטן. כביכול דער אייבערשטער פילט ווי ער באקומט פרנסה, ער באקומט. נחת פון א איד'ס דאווענען, איי די אייבערשטער דארף גארנישט איז איינע פון די זאכן וואס מען קען נישט פארשטיין, אבער די אייבערשטער האט נחת, האט פרנסה פון אונזער דאווענען, און די אייבערשטער זאגט אז דו געבסט מיר פרנסה וועל איך דיר געבן פרנסה, און נאכדעם די נעקסטע זאך איז ווען א איד דאווענט מאכט ער א זיווג, וואס איז א זיווג? ער ברענגט אראפ די אייבערשטער אין זיין פראבלעם, קודשא בריך הוא מיינט די אייבערשטער וואס די אייבערשטער האט נישט קיין שום הצטרכות, לכאורה. יעצט, און ער ברענגט עס אראפ מיט זיין תפילה, סאו כאילו ער ברענגט אריין דעם אייבערשטן אין אלע זיינע פראבלעמעלעך, דאס ווערט אנגערופן א זיווג. ממילא אז א מענטש מאכט דער זיווג, דער אייבערשטער מיט זיינע פראבלעמען, איז ער זוכה אז זיין זיווג איז אויך זיין בשלימות. און זיווג בשלימות מיינט נישט דווקא א בחור, ס'מיינט אפילו ווען א מענטש האט שוין חתונה געהאט, איז אויך דא מצבים וואס. מען דארף אסאך ישועות מיטן זיווג, סאו בקיצור אז א מענטש איז מזווג טוט די זיווג טוט ער, האבן מיר דא דריי זאכן האבן מיר די שבט, און אונז האבן מיר דא די חלק פון מזונות, און אונז האבן מיר די חלק פון פון א זיווג, יעצט גייען מיר אלעס זעהן אלעס האט צו טון מיט מיט קריעת ים סוף, יא כי הים סוף נקרע לשנים עשר קרעים, די ים סוף איז צוריסן געווארן, צושפאלטן געווארן אויף צוועלף קרעים, צוועלף שטיקלעך, כנגד שנים עשר שבטים, סאו האבן מיר די חלק פון שבט. יא, ובני ישראל בתפלתם, די אידן מיט זייער דאווענען, גורמים זענען זיי גורם זיווגא דקודשא בריך הוא ושכינתיה, זיי שטעלן צאם די אייבערשטער, און אז די אייבערשטער רוהט אין יעדע זאך. כמו שכתוב ווי עס שטייט אין פסוק סולו לויבטס לרוכב בערבות, רוכב מיינט דא קודשא בריך י וואס די אייבערשטער כביכול רייט איבער יעדע זאך, און ערבות דא שכינתי' דאס איז די שכינה, שנתערב בה כל הגוונין, וואס אלע קאלערס פון די וועלט ווערט אויסגעמישט מיט דעם, ס'הייסט די אייבערשטער באווייזט זיך אין יעדע מין קאלער, ווען איך דאווען און ווען איך לויב אים ברענג איך אריין דעם אייבערשטן אין יעדע קאלער פון די וועלט ברענג איך אים אריין, יא, ולפי הזיווג שגורם בתפלתו, אויב א מענטש איז גורם ביים אייבערשטן. א זיווג, דאס מיינט ער שטעלט צאם די אייבערשטער מיט זיינע פראבלעמען, כן זוכה לזיווגו איז זוכה צו זיין זיווג זאל זיין בשלימות, והתפילה הם שתים עשרה נוסחאות און תפילה האט צוועלף נוסחאות, לפיכך הזיווג איז כקריעת ים סוף שהם שנים עשר דאס איז צוועלף. יעצט גם וגם און נאך האט ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים בתפלתם, ווען אידן דאווענען געבן זיי כביכול פרנסה פארן אייבערשטן, כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק ויעמידה ליעקב לחוק. וחוק איז דאך לישנא דמזונא, ס'איז א לשון פון מזונות, פרנסה. לישנא דמזונא איז, ואין עמידה, שטיין, איז מיינט נישט אלא תפילה נאר דאווענען. יא, דאס מיינט אזוי, ויעמידה, די דאווענען ליעקב, דאן האט די אייבערשטער אוועקגעשטעלט פאר יעקב די דאווענען, האט ער אוועקגעשטעלט א חוק כאילו אז ער באקומט פרנסה פון די אידן, ער דארף עס האבן און ער קען נישט לעבן אן די אידישע דאווענען. וזה פירוש, און דאס מיינט אויך וואס שמרו עדותיו וחוק נתן למו. איז עדות זה תפילה, עדות מיינט תפילה, כמו שכתוב שבטי ק-ה עדות להודות לשם השם. יא? במילא, גם אמרו חכמינו זכרונם לברכה, אין עדות אלא בעמידה, עדות קען מען נאר זאגן ווען מען שטייט, ועמידה זה תפילה, און שטיין מיינט דאך תפילה, אזוי מ'האט שוין געזאגט פריער, שאנו מעידים על אחדותו. א מענטש ביים דאווענען שטעלט זיך אויף און ער איז מעיד אז ס'דא איין איינציגע באשעפער. יא? במילא קומט אויס שמרו עדותיו, די אידן היטן אפ די עדות'שאפט, דאס מיינט די דאווענען, און וחוק נתן למו, דער אייבערשטער האט געגעבן א כח פאר די אידן אז די אידן קענען אים מפרנס זיין, און כפי שמפרנס לאביו שבשמים בתפלתו, לויט ווי אזוי ער איז מפרנס דעם אייבערשטן מיט זיין דאווענען, כן נותנין לו פרנסה געבט מען פאר דעם איד פרנסה, וזה, און דאס מיינט קשין מזונותיו כקריעת ים סוף, דהיינו מזונות, די מזונות נתחלק ווערט צעטיילט לשניים עשר שבילים, אויף צוועלף וועגן, לפי שתים עשרה תפילות שבטי ק-ה, לויט די צוועלף תפילות פון די שבטים, וצריך לזה זכות גדול, מיר דארפן א גרויסע זכות שיזכה אדם א מענטש זאל זוכה זיין להעלות בתפלתו, זיין תפילה זאל ארויף גיין דורך שער, דורך די טויער השייך לשבטו וואס איז שייך פאר זיין שבט, וזה שאמר אבא בנימין, אבא בנימין האט געבעטן די אלע זאכן וואס עס שטייט דא אין די תורה. האט ער געזאגט אזוי, כל ימיי אלע מיינע טעג הייתי מצטער האב איך מצער געווען אויף שני דברים, אויף צוויי זאכן, קודם על תפילתי אויף מיין תפילה שיהיה סמוך למיטתי, ס'זאל זיין נאנט, למיטתי מיינט לאמיר זאגן מיין בעט, היינו כנל שיתפלל ער האט געדאווענט דרך שער המטה שלו, מיטתי קען אויך זיין שבט, ער האט געדאווענט דורך די טויער פון זיין שבט, ער האט געבעטן די גאנצע צייט רבונו של עולם איך זאל זוכה זיין צו דאווענען מיט מיין שבט, כי יש שנים עשר מטות ס'איז דא צוועלף שבטים, כל אחד יש לו שער מיוחד, יעדער האט א שער מיוחד, והתפלל און געדאווענט אז שלא תתרחק תפילתו, אז זיין תפילה זאל נישט דערווייטערט ווערן ממטה שלו פון זיין שבט, וזה לשון מטה, דאס איז א לשון פון מטה, כי מטה לשון זיווג, מטה מיינט דאך אויך זיווג, כמאמר הסמוך, יא, אזוי שטייט דא על מטתי שיהא נתונה, ער האט דאך גערעדט פון זיין בעט אז ער זאל עס לייגן צווישן צפון און דרום, און מטה בחינת זיווג, יא, גם. מטה איז בחינת פרנסה. ס'ווערט אנגערופן פרנסה אזוי ווי שטייט בשברי לכם מטה לחם, די אידן וועלן נישט האבן אפילו אביסל מטה לחם מיינט אביסל ברויט. סאו בקיצור דאס מיינט מטה מיינט מ'האט נישט האט נישט קיין פרנסה. כי שנים עשר מטות גורמים זיווג ומפרנסים כנל. זיי זענען גורם די זיווג סיי די שבטים לערנען אונז אויס וויאזוי א מענטש קען אריינברענגען דעם אייבערשטער אין זיין וועלט, און די שבטים לערנען אויך אויס וויאזוי מען קען א איד דאווענען, וויאזוי א איד קען דאווענען און מפרנס זיין כביכול דעם אייבערשטן כנל. יעצט קשה זיווג און קשה מזונות, סאו ממילא די זיווג מיט די מזונות גייט צוזאמען וכו'. גם התפלל אויך האט ער געדאווענט על שבטו אויף זיין שבט שיזכה לשתי שולחנות, דא זאגט ער א פערדע זאך, ער האט אויך געבעטן אז ער זאל זוכה זיין צו ביידע טישן, די וועלט מיט יענע וועלט. וזה על מטתי, אז מיין בעט שיהא נתונה בין צפון לדרום. מיין בעט זאל זיין צווישן צפון און דרום, ואמרו חכמינו חזל זאגן, רוצה להחכים, איינער וואס וויל קלוג ווערן, זאל ער גיין אויף דרום זייט, ורוצה להעשיר, איינער וואס וויל ווערן רייך, זאל ער גיין אויף צפון זייט. במילא האט ער געזאגט, האט ער געבעטן, רבונו של עולם, איך וויל מיין תפילה זאל אויפטון, אז איך זאל האבן די וועלט מיט יענע וועלט.

דאס מיינט גיין די תפילה העלפט די מענטש ס'גייט פאר די מענטש היינו שהיה מאסף כל התפילות ער האט צאמגענומען אלע תפילות כל אחת לשורשה יעדע איינס צו איר שורש גם היה כח בידו ליתן חלק מחלקי עולם ליוסף ווען א מענטש האט א זאך דארף עס זיין בשלימות זיינס און במילא יעקב האט געגעבן שכם פאר יוסף ער איז נישט סתם געגעבן ער האט עס געגעבן אין אלע בחינות האט ער עס געגעבן, כמו שכתוב ואני נתתי לך שכם, און איך האב דיר געגעבן שכם, אחד א טייל על אחיך אויף דיינע ברידערס, דאס מיינט וכו', דאס מיינט אז ער האט אים ממש מוריש געווען שכם, זאל זיין אינגאנצן זיינס, פארוואס כי על ידי תפילתו דורך די תפילה פון יעקב, וואס דאס קומט פון אלע צוועלף שבטים, יא אלע צוועלף שבטים קומט פון יעקב, היה משפיע האט ער משפיע געווען חיות לכל שלשה חלקי עולם, אלע דריי חלקים פון די וועלט, כ'האב שוין גערעדט פון דעם פריער, און יעצט זאגט ער עס אויף א קלאר ארויס, שהם עולם השפל, עולם הזה, און ועולם הכוכבים, דאס איז די מזלות, ועולם המלאכים, עולם פון די מלאכים, פריער האט מען עס געהאט פארקערט, אז די מלאכים זענען משפיע אויף די מזלות, און די מזלות זענען משפיע אויף די וועלט, וזה שכם, דאס מיינט ער האט געגעבן שכם, שכם איז ראשי תיבות, שפל, עולם השפל עולם הזה, כוכב, מיט מלאך. כי כל זה זכה על ידי תפלתו, כמו שכתוב, אשר לקחתי מיד וכו' בתפלתי ובקשתי, ובקשתי, כ'האב זוכה געווען דורך מיין תפלה, יעקב אבינו האט זוכה געווען צו האבן די זאך בשלימות, ממילא ווען ער האט געגעבן שכם, האט ער דאס נישט סתם געגעבן אזוי, אזוי האט יעדע וועלט ער האט עס געגעבן אזוי די וועלט מיט מיט מזלות מיט די מלאכים יעצט דאס מיינט בקיצור די פלייש פון די תורה קומט אויס אזוי אז ווען א מענטש איז זוכה צו פרנסה צו זיווג צו די אלע זאכן איז עס גייט עס בשלימות דאס מיינט ס'גייט שטימען אויף די וועלט די פרנסה זיין זיווג ס'גייט שטימען מיט אלע מזלות. זיין זיווג, זיין פרנסה, און ס'גייט שטימען מיט אלע מלאכים און למעלה, אלעס גייט שטימען. דאס איז א מענטש ווען ער איז זוכה אז ער קאנעקט זיך זיין דאווענען צו זיין שידוך.